ס'שטייט גלייך נאכדעם שטייט דער שכר, שטייט וכתבתם על מזוזות למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, זעהן מיר אז דא איז דא א ענין פון א שכר גלייך וואס די תורה זאגט אז מען זאל מאכן א מזוזה, אבער ס'דא דא נאך א חידוש מיוחד אין מצוה זו וואס איז נישטא ביי אנדערע, ווי די גמרא זאגט און דער טור ברענגט עס אראפ להלכה, אז מצוות מזוזה איז לשמירה, דאס הייסט אז ס'דא דא צוויי זאכן, ס'דא דער ענין פון שכר אז מ'מאכט א מזוזה למען ירבו ימיכם, און דער עצם ענין פון מזוזה איז דא א ענין פון שמירה, און ווי דער טור ברענגט אראפ זייער אינטערעסאנט ער ברענגט אראפ א משל א מלך וואס ער איז א מלך בשר ודם איז בפנים און זיינע שומרים שטיין אינדרויסן געבן אכטונג אויף אים, אבער דער אייבישטער זאגט איר שלאפט רואיג אינעווייניג און איך בין אינדרויסן און איך גיב אכטונג אויף אייך דורך די מזוזה.

לעולם ילמוד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, און דער רמב"ם לייגט צו, ווי אזוי ברענגט מען קינדער, קינדער מיינט מען נישט נאר קינדער קליינע קינדער עס קען זיין קינדער בדעת, אז זיי זאלן לערנען לשמה, מוז מען אנהייבן און דאס איז דער וועג ווי אזוי מען קען אויספועל'ן ביי זיי, מען מוז אנהייבן מיט א שכר, מען מוז אנהייבן זיי געבן עפעס זיסע זאכן, מען דארף זיי געבן געלט, מען דארף זיי ביז זיי ווערן גרויס, יעמאלט וועלן זיי אנהייבן פארשטיין אז מען דארף לערנען לשמה ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן. ווען א מענטש איז מקיים א מצוה דארף זיין אז ס'זאל זיין לשמה, כאטש אז ס'שטייט אז איינער וואס גיבט, די גמרא זאגט אז איינער וואס גיבט צדקה שיחיה בני, אדער אז זאגט איך גיב צדקה שאהיה בן עולם הבא, זאגט רש"י, ברענגט רש"י אראפ דארטן הרי הוא צדיק גמור, פון דעסטוועגן איז טאקע צדיק גמור מיט אלס און ס'טאקע דער זון עט ווערן געזונט און עט ווערן א בן עולם הבא, אבער דאס איז נישט דער אופן ווי מ'דארף מקיים זיין א מצוה. ווייל די מצוה דארף מען מקיים זיין לשמה, מה שאין כן ביי מצוות מזוזה איז אנדערש ווי אלע אנדערע זאכן, וויבאלד אז די מצוה פון מזוזה איז אז די שמירה ווערט פון די מזוזה אליין, אז די עצם מצוה דאס איז די שמירה, דערפאר ווען ער מאכט א מזוזה לשמירה איז ער יוצא לגמרי מיט דעם. ואפילו נאך מער, ווי מען זעט אין גמרא, און דער טור ברענגט דאס אראפ, אז בשעת מען רעדט וועגן מעשה בפועל, ווי ארויפצולייגן די מזוזה, איז דא א גאנצער דיון וואו לייגט מען די מזוזה, און ס'בלייבט די הלכה אז מען דארף עס לייגן בטפח הסמוך לרשות הרבים, אויב איינער האט א ברייטע טיר און וואו מען גייט אריין אין שטוב זייער ברייט, וואו לייגט מען די מזוזה, נענטער צו דעם אין שטוב אדער נענטער צו דעם דרויסן, שטייט טפח הסמוך לרשות הרבים, ווייל כי היכי דמינטרא דתינטריה ס'זאל אפהיטן אלץ. און אויכעט מען שרייבט אינדרויסן שרייבט מען צו שין ד' י' וואס דאס איז שומר דלתות ישראל, און איז אויב איך זע אז אין מעשה בפועל איז דא א דין וואו מען דארף דאס לייגן אז ס'זאל היטן בעסער איז דאך זיכער אז מען מעג טראכטן אז איך מאך דאס לשם שמירה.

ווערט דאך א שאלה, דא האבן מיר ערשט געזאגט אז אז מען מאכט עס לשם שמירה איז מען אויך יוצא אין די מצוה, אפילו אפילו אז ער טראכט אויף שמירה איז זייער גוט, זאגט דער רבי אז דאס וואס דער טור זאגט, ער זאגט עס נישט אין א לשון פון אסור לחשוב על שמירה אז מען טאר נישט, וואס זאגט ער? ער זאגט אז מען מעג טראכטן מען מעג טראכטן אויף דעם ווען מען מאכט עס לשמירה, איי וואס איז דער טור שולל? דער טור זאגט דאך אז דער לשון איז לא יהא כוונת המקיימה, וואס מיינט ער? ער איז שולל אז מען זאל נישט מכוון זיין אז דאס איז נאר תועלת השמירה, דאס הייסט אז ער מאכט די מזוזה נאר ווייל ס'איז שמירה, ווי ווען די מזוזה וואלט נישט געווען קיין שמירה וואלט ער עס נישט געמאכט, ער מאכט די מזוזה ווייל ס'איז א שמירה, און די שמירה איז די מצוה, איז אפילו ווען ס'וואלט נישט געווען קיין שמירה וואלט ער אויך געטון די מצוה, אבער דאס וואס דער טור איז שולל, דערפאר קומט אויס פון טור אויכעט אז מען קען לייגן די מזוזה אויף א אופן פון שמירה. און ווי דער טור איז מוסיף אז דער אייבישטער האט אנגעזאגט מאכן די מזוזה דערפאר מאכט מען די מזוזה, ווי דער לשון פון דעם טור איז לקיים מצוות הבורא, אבער קענסט ארויפלייגן לקיים מצוות הבורא אבער די מצוה אליין מאכט דעם ענין פון שמירה, און ווען ער מאכט דעם ענין פון מזוזה לשם שמירה בלבד אן קיין אנדערע זאכן איז ער יוצא, און ס'פעלט ביי אים אין דעם לשמה.

שמירה, וויבאלד אז דער ענין פון עצם פון מזוזה איז דעריבער וואס דער אייבישטער האט געהייסן לייגן א מזוזה ס'זאל זיין א שמירה, דאס איז געווען איין שאלה דער רבי האט עס אויך געפרעגט, צווייטע שאלה זאגט דער רבי לכאורה זעט דאך אז דער רמב ם פסק'נט אז אלו שכותבים שמות המלאכים אין די מזוזה אין להם חלק לעולם הבא, ווייל די טיפשים נישט נאר זענען מבטל די מצוה נאר זיי מאכן עס ווי א קמיע א קמיע להניית עצמם, און ווען ער מאכט א מזוזה לקמיע להניית עצמם וואס מיינט עס אויף שמירה איז נישט נאר וואס ער וואס איז נישט לשמה און ס'איז נישט גוט נאר איז א שוטה און אין לו חלק לעולם הבא לכאורה איז דאך שווער וואס מיר האבן ערשט געזאגט זאגט דער רבי דער ענטפער איז זייער פשוט מען קען נישט זאגן אז דער רמבם וואס ער זאגט דעם איסור איז וויבאלד אז ער האט וויבאלד אז ער האט א כוונה שלא לשמה ס'איז נישט דאס דער רמבם איז מוסיף וויבאלד אז פארוואס און דער רמב ם וואלט נישט געזאגט אויף אזא איינער וואס ער מאכט שלא לשמה אז ער טראכט אויף אזא שמירה וועט ער זאגן אז ער איז א שוטה און ער וועט נאך צולייגן אז וואס אז אין לו חלק לעולם הבא שטייט דאך קלאר אין תוספות ווי געזאגט פריער לשימור עביד און דער רמב ם אליין זאגט דאך אין א פסק דין אין א אנדער ארט אז הבריא שקרא פסוקין כדי שתגן אז ס'זאל היטן אויף אים איז הרי זה מותר ממילא זעה איך דאך אז מ'קען זיך יא משתמש זיין אויף תורה להגנה, און מ'זאגט נישט אז וויבאלד אז ער מאכט די תורה ווי א קמיע להניית עצמו, ווי קומט אויס אז דער רמב ם זאגט דאס דא ביי מזוזה? מוז מען קומען צו א מסקנא אז דער רמב ם מיינט דא עפעס אנדערש, אז דער רמב ם זאגט, דער רמב ם איז מוסיף, כמו שעלה על לבם הסכל שזה דבר המהנה בהבלי העולם, די פארוואס רופט ער זיי שוטים און אין להם חלק לעולם הבא, באלד אז זיי האבן מוסיף געווען שמות פון די מלאכים אינעווייניג, ווייזן זיי אז זיי מיינען אז די מזוזה צו ברענגען א הנאה אין הבלי העולם, אדער ס'איז א הנאה אזוי ווי הבלי העולם, ס'איז נישט קיין הנאה, א הנאה ס'איז צו אפהיטן די שטוב, נאר ס'איז אינגאנצן א אנדער סארט גדר, ווייל דורכדעם וואס זיי לייגן צו די שמות איז ווייזן זיי אז זיי מאכן נישט די מזוזה א ענין פון א מצוה,

דערפאר ווערן זיי אנגערופן שוטים, און דערפאר איז אין להם חלק לעולם הבא, און ער לייגט נאך צו אז זיי זענען אז אזוי ווי דער דין איז אז איינער וואס דער רמב"ם זאגט עושין דברי תורה רפואת הגוף זענען זיי בכלל הכופרים בתורה ווייל תורה איז רפואת הנפש און נישט רפואת הגוף, אבער מה שאין כן דא ווי מיר האבן מחדש געווען דעם חידוש וועגן מזוזה אז אזוי ווי מזוזה כשרה אן הוספת שמות, נאר ער טראכט אז ער לייגט עס ארויף בשעת דעם קיום, אז ער מאכט עס לשמירה, אז פון די מצוה זאל זיין די שמירה, איז לכל היותר קען עס זיין אז ס'שלא לשמה, אבער יוצא געווען האט ער זיכער מיט דעם, בפרט ווען ער איז מקיים די מצוה נישט נאר לשמירה, נאר ער איז מקיים די מצוה פון מזוזה, ווייל דער אייבישטער האט געהייסן לייגן א מזוזה אויף פתח הבית לשמירה, איז ער יעמאלט יוצא די מצוה בשלימותה. דערפאר איז דא א ענין מיוחד אין מזוזה, וואס איז דא ווי געזאגט פריער דער ענין פון שכר און שמירה, זייער געשמאק דער חידוש וואס דאס איז, און לויט דעם זאגט דער רבי וועט מען אויך פארשטיין א משנה אין כלים, די משנה אין כלים דערציילט רעכנט אויס וועגן די אלע כלים וואס זיי האבן אין זיך א בית קיבול זענען זיי מקבל טומאה, זאגט די משנה, מקל שיש לו בית קיבל מזוזה. איז וויבאלד אז זיי האבן געמאכט א בית קיבל אויף א מזוזה האט עס א דין פון א כלי און עס קען ווערן טמא און דער תוס' און דער תוספות יום טוב לייגט צו אז אין די צייט פונעם משנה זענען זיי געגאנגען מיט א שטעקן מיט א מזוזה אין דעם שטעקן ווייל זיי האבן געטראכט אז עס איז א מצוה און עס איז א שמירה און עס איז א שמירה פאר זיי נאך מער זעט מען אין דעם סיפור אין ירושלמי רבינו הקדוש האט באקומען א מתנה פון ארטבון א דיימאנד האט ער אים געשיקט א מזוזה האט ער אים געפרעגט וואס איז דאס, איך שיק דיר א זאך וואס מען קען נישט רעכענען וויפיל געלט ס'האט און דו שיקסט מיר א שטיקל פארמעט אדער א פאפיר, האט ער אים געענפערט אז דאס וואס דו האסט מיר געשיקט וועל איך דארפן אכטונג געבן אויף דעם, וואס איך האב דיר געשיקט וועט זיין מנטרא לך, ס'וועט אכטונג געבן אויף דיר, און מען זעט ביי דעם סוף פון די מעשה וואס עס האט אים געהאלפן, אז בשעת ער האט באקומען די מזוזה האט ער עס ארויף געלייגט האט עס אים האט עס אוועק געטריבן די שידה דעם שי"ן דל"ת וואס איז געווען אריין געגאנגען אין זיין טאכטער, לויט דעם חידוש וואס מ'האט מחדש געווען פריער, העט עס ווערן העט עס ווערן פארשטאנדיג, לכאורה איז דאך א גוי, און א גוי איז נישט בכלל בגדר פון מצוה, ווי קומט עס אז ס'האט געארבעט אויף אים? זאגט דער רבי, ווייל לויט ווי מ'האט גערעדט פריער, העט עס זיין זייער געשמאק, אין א מזוזה איז דא דער ענין פון שכר למען ירבו, און ס'דא דער ענין וואס דער אייבישטער האט געהייסן לייגן א מזוזה ס'זאל אפהיטן אויף אייערע שטיבער, די שמירה איז פארבונדן מיט דעם עצם פון די מזוזה, דער עצם פון די מזוזה האט אין זיך דעם ענין פון שמירה דערפאר איז דא פון דעם מעין השמירה אפילו פאר מ'איז מקיים מיט דעם די מצוה וואס מ'לייגט עס ארויף אויפן טיר וויבאלד אז ס'איז געשריבן געווארן לשם קדושת מזוזה און דאס איז אויכעט מסביר זיין איז זייער געשמאק די מעשה מיט רבינו הקדוש דאס איז אויכעט מסביר זיין דעם סיפור נפלא פונעם פריערדיגן רעבן ווען ער איז געווען אין ווען מ'האט אים איינגעזעצט ווען מ'האט אים ערשט מאל ווען מ'האט אים געמאכט דעם חקירה ודרישה מ'האט אים געפרעגט און ער האט זיך זייער געחוצפה'ט צו זיי, האבן זיי אים געפרעגט, דו ווייסט וואו דו געפינסט זיך? וואס רעדסטו אזוי צו אונז? האט ער זיי געזאגט, יא, איך ווייס וואו איך געפין זיך, איך געפין זיך אין א פלאץ וואס איז פטור פון מזוזה. און ער האט זיי געזאגט, ווער איז פטור פון א מזוזה? א א שטאל פון פערד און א בית הכיסא. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, לכאורה וואלט דאך געווען בעסער ווען ער זאגט אז ער געפינט זיך אין א פלאץ וואס ס'איז דא השגחה פרטית און ס'איז מלא כל הארץ כבודו, וויבאלד אז ער האט זיך מחליט געווען אז די גאנצע צייט אז זיי זענען ביי אים גארנישט, ער ווערט נישט נתפעל ביי זיי. פון זיי, ביי אים זענען זיי אזוי ווי לופט, ס'איז נישט קיין מענטשן ס'איז גארנישט, ווערסט נישט נתפעל פון זיי, זאג זיי אז ס'איז דא השגחה פרטית דא אויכעט און ס'איז מלא כל הארץ כבודו, זאג א ענין חיובי, פארוואס זאגסטו א ענין פון שלילי? האט דער רבי געענטפערט, דער רבי ענטפערט זייער געשמאק, אז דער פריערדיגער רבי האט געוואלט מקבל זיין, האט געוואלט קריגן די שמירה פון מזוזה אין א פלאץ וואס ס'איז נישטא קיין מזוזה,

אז איך געפין זיך אין א שטוב, ובדרך כלל א שטוב איז דאך חייב במזוזה, אבער דא איז דאך דא א חסרון, דא בין איך דאך אין אזא שטוב וואס איז אזוי ווי א דיר פון סוסים און עס איז אזוי ווי א בית הכיסא, דערפאר בין איך פטור פון מזוזה, דערפאר בין איך פטור פון מזוזה, במילא איז פון דעם לערנען אין דעם ענין פון מזוזה האט ער געברענגט אין דעם ענין פון שמירה, וויבאלד א מזוזה אליין ווי געזאגט פריערט, מזוזה האט אין זיך א חידוש לגבי אלע אנדערע מצוות, מזוזה אליין איז דער ענין פון שמירה, און דורך דעם וואס ער האט געלערנט פון דעם האט ער מזרז געווען דעם ענין אז ס'זאל זיין ביי אים א ענין פון שמירה זייענדיג דארטן זאל די מזוזה אכטונג געבן אויף אים די מזוזה וואס איז ביי אים אין שטוב אדער אין אנדערע שטיבער זאל אכטונג געבן אויף אים פון דעם קען מען זיך אפלערנען אויכעט דער לימוד וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אויף דעם ענין פון מזרז זיין אין דעם ענין פון מבצע מזוזה

יעמאלט האט מען בודק געווען די מזוזות, דאס זאגט דער רבי אין די שיחה, און מ'האט געטראפן אז ס'איז געווען ביי אלע מזוזות האט געפעלט דער שין דלת יוד, דער שקי וואס דאס איז דער ראשי תיבות פון שומר דלתות ישראל, זאל מען זען אז מ'זאל זיך אריין לייגן און טון אין מבצע מזוזה וואס נאר מ'קען, און עס גייט אויכעט אויף ווייבער, אז ווייבער זענען אויכעט מחויב אין דעם, ווי די גמרא רעדט אין ווי די גמרא זאגט אז וכתבתם על מזוזות אפשר זענען פרויען נישט מחויב, זאגט דער רבי, ווי קען עס זאגט די גמרא דארטן, דער לשון די גמרא, גברי בעי חיי, נשים לא בעי חיי, נאר מענער דארפן האבן לעבן, שטייט דאך שטייט דאך למען ירבו ימיכם, איז דאך זיכער אז פרויען זענען אויכעט מחויב אין דעם, און אדרבה, א פרוי איז נאך מער ווי דער מאן, וויבאלד א פרוי ווערט דאך אנגערופן עקרת הבית, זי איז דער עיקר, זי איז די עקרת הבית, זי פירט די שטוב, דארף זי זען אז אלץ אין שטוב זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, וויבאלד אז זי איז עקרת הבית,

איז דורך דעם וואס מען לייגט א מזוזה אין איין שטוב קען עס העלפן צו אלע אידן נישט נאר צו דער מענטש וואס מ'לייגט ארויף אים די מזוזה, דאס איז א געוואלדיגע זאך אז מען זאל טון אין דעם ענין פון מבצע מזוזה און דורך דעם וועט ווערן מקויים השם ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם.